בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף י ב, מיר הייבן אן דף י ב עמוד א', אינמיטן די עמוד ביי די צוויי פינטלעך ולירקות, האמיר געזען אין די משנה אז באחד בתשרי איז ראש השנה לירקות, וואס טייטש אלע ירקות וואס מען האט מלקט געווען וואס מען האט געקלויבט פאר ראש השנה באלאנגט צו די פריערדיגע יאר און מען דארף עס מעשר'ן צוזאמען מיט די פריערדיגע יאר, און די אלע וואס זענען געוואקסן נאך ראש השנה מ'האט מלקט געווען נאך ראש השנה, מעשר'ט מען באזונדער מיטן נעקסטן יאר. זאגט יעצט די גמרא, תנא, מ'האב מיר געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא רעדט אויכט אויף אחד בתשרי, און די ברייתא זאגט אז אחד בתשרי איז ראש השנה לירקות, למעשרות, ולנדרים, אויף די דריי זאכן, אזוי שטייט אין א ברייתא, פרעגט די גמרא, לירקות מאי נינהו, מעשר ירק? היינו מעשרות, ס'טייטש וואס איז די לשון ירקות און מעשרות? ירקות מיינט דאך די מעשרות וואס מ'נעמט פון די ירקות, איז דאך דאס מעשרות, און פארוואס רעכנט עס די ברייתא אויס אויף צוויי באזונדערע זאכן? ענטפערט די גמרא, תנא דרבנן וקתני דאורייתא, וואס טייטש מעשר פון ירקות איז נאר א דרבנן, מדאורייתא, ווי רשי לערנט, איז נאר דא א חיוב אראפצונעמען תרומות און מעשרות פון דגן תירוש ויצהר, לויט די רמב ם איז אויך דא א חיוב פון פירות האילן, אבער יעדער איז מודה אז ירקות איז נאר א דרבנן, און דערפאר זאגט די גמרא דאס זאגט די ברייתא. אז נישט נאר פאר ירקות איז אחד בתשרי די ראש השנה דאס טיילט אפ די ירקות פון פריערדיגע יאר מיט נעקסטע יאר, נאר די זעלבע זאך ביי דאורייתא ביי דגן תירוש ויצהר איז אויך אזוי, איי פרעגט די גמרא וליתני דאורייתא ברישא, אויב אזוי וואלט געדארפט קודם שטיין מעשרות נאכדעם ירקות קודם דארף שטיין דאורייתא, ענטפערט די גמרא ניין, איידי דחביבא ליה אקדמה. סטייטש דרבנן'ס איז גאר חביב ביי די תנאים ווייל ס'איז א זאך וואס די חכמים האבן גוזר געווען און דערפאר אז ס'איז גאר חביב האט מען עס קודם מקדים געווען, זאגט יעצט די גמרא, פארוואס טאקע ביי אונזער משנה שטייט נאר ירקות און סשטייט נישט קיין מעשרות, אין די ברייתא זעהט מען שטייט ירקות און מעשרות, האט מען געזאגט דאס איז דרבנן דאס איז דאורייתא, אבער ביי אונזער משנה שטייט נאר ירקות פארוואס? זאגט די גמרא ווייל ותנא דידן תנא דרבנן וכל שכן דאורייתא, תנא פון אונזער משנה האט נאר געלערנט דרבנן, כל שכן א דאורייתא, ירקות איז דרבנן, וועסט שוין אליין פארשטיין די דאורייתא. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, וליתני מעשר, ס'טייטש פארוואס כאפט אן די ברייתא לשון מעשרות, א לשון רבים? פארוואס שטייט נישט מעשר? ענטפערט די גמרא, אחד מעשר בהמה, ואחד מעשר דגן, וואס טייטש אין מעשרות איז א לשון רבים אויף ביידע, אז סיי מעשר בהמה און סיי מעשר דגן, ביי ביידע איז אחד בתשרי די תאריך די דעיט וואס האקט אפ, דאס איז די ראש השנה ביי דעם, און ווי תוס' שמועסט אויס אז דאס גייט טאקע כשיטת ר' אלעזר ור' שמעון ביי אונזער משנה אז באחד בתשרי איז ראש השנה למעשר בהמה, פרעגט יעצט די גמרא ווייטער, וליתני ירק, פארוואס שטייט ירקות? פארוואס שטייט נישט ירק א לשון יחיד? ענטפערט די גמרא, ווייל תרי גווני ירק, ס'איז דא צוויי מיני ירקות, דתנן וואס מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה מעשרות רעכנט אויס די צוויי מיני ירקות, די משנה מעשרות זאגט דארט, ירק הנאגד משיאגד, ושאינו נאגד משימלא את הכלי, ס'טייטש ווען איז מען מחיוב צו מפריש זיין מעשרות פון די ירקות, איז ווענדט זיך, בעצם איז מען נאר מחיוב ווען ס'ענדיגט זיך די גמר מלאכה, ס'טייטש ווען מ'ענדיגט אלעס טון דערמיט, איז אויף דעם זאגט דארט די משנה אז א ירק הנאגד, א ירק וואס די דרך איז עס צאמצובינדן, איז ווען מען בינדט עס צו, דאס איז די גמר מלאכה, דעמאלטס איז עס מחויב במעשר, ושאינו נאגד, ווען ווערט עס מחויב במעשר, ווען מען פילט עס אן א כלי, על כל פנים זעהן מיר, ס'דא צוויי מיני ירקות, דערפאר כאפט אן סיי די משנה, סיי די ברייתא, א לשון ירקות א לשון רבים, ס'גייט ארויף אויף ביידע סארט ירקות, אויף ירק הנאגד, און אויף ירק שאינו נאגד. זאגט אונז די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, די ברייתא גייט דא מסביר זיין וואס איז דאס דער ראש השנה לירקות, כלפי וואס, זאגט די ברייתא אזוי, ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא תבא השמש, איינער האט געקלויבט ירקות פונעם פעלד ערב ראש השנה פארן שקיעה, וחזר וליקט משתבא השמש, און שפעטער נאכן שקיעה, ס'טייטש ראש השנה ביינאכט, האט ער ווייטער געקלויבט ירקות פון פעלד, תוס' ברענגט דא ירושלמי אז א איד האט דאך נישט געקלויבט, מ'האט גענוצט א גוי, ס'טייטש מ'האט געקלויבט פאר ראש השנה, און אפאר שעה שפעטער ראש השנה ביינאכט האט מען ווייטער געקלויבט, איז היות וואס ס'איז שוין ראש השנה ביינאכט, וואס ס'טייטש, מען רעכנט שוין די נייע יאר, פאר דעם זאגט די ברייתא אין תורמין ומעשרין מזה על זה, לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש, מען קען נישט יעצט אראפ נעמען תרומות און מעשרות פון איין אויפן צווייטן, יעדעס איינס באלאנגט צו א אנדערע יאר, דער וואס מען האט מלקט געווען פאר ראש השנה באלאנגט צום פריערדיגן יאר, דאס מ'האט מלקט געווען ראש השנה ביינאכט באלאנגט שוין צום נעקסטן יאר. זאגט די ברייתא נאך מער, נאך א זאך וואס דער ראש השנה איז דא נוגע, אז אם היתה שניה נכנסת לשלישית, שניה מעשר ראשון ומעשר שני, שלישית מעשר ראשון ומעשר עני. ס'טייטש די דין איז אז מ'הייבט אן ציילן נאך שמיטה הייבט מען אן ציילן זעקס יאר, די ערשטע יאר, די צווייטע יאר, געט מען מעשר ראשון מיט מעשר שני, די דריטע יאר געט מען מעשר עני אנשטאטס מעשר שני. שפעטער נאכאמאל פערדע פיפטע יאר איז מעשר שני און זעקסטע יאר מעשר עני ס'טייטש סיי די דריטע און סיי די זעקסטע געט מען מעשר עני ווען הייבט זיך אן די יארן ווען טוישט זיך עס פון די צווייטע יאר צו די דריטע יאר טוישט זיך אויך ראש השנה באחד בתשרי די ראש השנה לירקות גייט אויך ארויף אויף דעם אז טאמער מען האט געקלויבט ירקות פאר ראש השנה איז דארף מען מפריש זיין פון דעם מעשר שני טאמער ס'איז די צווייטע יאר און נאך ראש השנה די דריטע יאר איז מען מפריש מעשר עני פרעגט איצט די גמרא מנא הני מילי און ווי רש"י איז מסביר אוודאי שטייט קלאר אין פסוק אז די דריטע יאר און די זעקסטע יאר איז מען מפריש מעשר עני, מען דארף נישט קיין מקור אויף דעם, די שאלה נאר איז ווי ווייסט מען אז מען איז מפריש מעשר עני אנשטאטס מעשר שני, קען זיין מען דארף מפריש זיין ביידע, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, ווייל שטייט אין פסוק, כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, פארוואס שטייט אויף די דריטע יאר שנת המעשר, יעדע יאר איז שנת המעשר, נאר וואס דען שנת המעשר מיינט מען צו זאגן שנה שאין בה אלא מעשר אחד, ס'איז א יאר וואס די יאר איז נאר דא איין מעשר פון די אלע מעשרות פון פאריאר, וואס טייטש, הא כיצד, מעשר ראשון ומעשר עני, ומעשר שני יבטל, ס'טייטש לעצטע יאר, די צווייטע יאר האט מען מפריש געווען סיי מעשר ראשון און סיי מעשר שני, די יאר די דריטע יאר איז שנת המעשר, נאר איינע פון די צוויי איז מען מפריש וועכע? מעשר ראשון, מעשר שני איז מען מער נישט מפריש די יאר נאר אנשטאטס איז מען מפריש מעשר עני, פרעגט אבער די גמרא אינו אלא אף מעשר ראשון נמי יבטל, קען זיין ווייל קען זיין שנת המעשר מיינט אז נאר איין מין מעשר איז מען מפריש די יאר וועכע? מעשר עני, מעשר ראשון מעשר שני נישט? זאגט די גמרא ניין, תלמוד לומר, מען לערנט ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק, ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם, כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם, הקישו הכתוב לנחלה, די פסוק איז דא מקיש מעשר ראשון צו בנחלתכם, צו א נחלה, מה נחלה אין לה הפסק, אף מעשר ראשון אין לו הפסק, אזוי ווי א נחלה, א זאך וואס א מענטש האט בירושה, בלייבט ביי אים לעולם ועד, די זעלבע זאך מעשר ראשון בלייבט אלעמאל ביים לוי, נישט דא אזא זאך אז די דריטע יאר און די זעקסטע יאר ווערט מעשר ראשון בטל, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען זעט אויך די זעלבע דרשה אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אויפן פסוק כי תכלה לעשר, וואס די פסוק פירט דארט אויס שנת המעשר, און אויף דעם פרעגט זיך די קשיא, נאר די יאר איז שנת המעשר, און אויף דעם קען מען ענטפערן שנה שאין בה אלא מעשר אחד, הא כיצד, מעשר ראשון מעשר עני, ומעשר שני יבטל, טאקע אזוי ווי מען האט געזען פריער די דרשה, אז שנת המעשר מיינט אז נאר איינע פון די מעשרות פון פאריאר איז דא די יאר, וועלכע? מעשר ראשון, מעשר שני נישט דא די יאר אנשטאט דעם געט מען מעשר עני, יכול אף מעשר ראשון נמי בטל, אפשר זאל מען אויך מבטל זיין מעשר ראשון? זאגט די ברייתא ניין, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק, ובא הלוי, די פסוק זאגט דארט אז מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך אז יעדע דריי יאר איז דא א מצוה פון ביעור מעשרות, און די פסוק איז דארט ממשיך ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך אז די לוי קומט נעמען זיין חלק, איז משמע כל זמן שבא תן לו, ס'טייטש די פסוק רעדט זיך די דריטע יאר, שטייט ובא הלוי, איז משמע אז ווילאנג די לוי קומט אפילו די דריטע יאר, קריגט ער אויך מעשר ראשון, זעהן מיר אז מעשר ראשון איז נישט בטל, דברי רבי יהודה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אינו צריך, מען דארף נישט די לימוד, ס'דא א אנדערע לימוד, די לימוד וואס מען האט פריערט געזעהן, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק, ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם, כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם, הקישו הכתוב לנחלה, מה נחלה אין לה הפסק, אף מעשר ראשון אין לו הפסק, אז מעשר ראשון דארף מען אלעמאל געבן, אויך די דריטע יאר און אויך די זעקסטע יאר. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען די ברייתא ולנדרים אז באחד בתשרי איז ראש השנה לנדרים, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, המודר הנאה מחבירו לשנה, איינער וואס איז זיך מדיר הנאה ער מאכט א נדר ער גייט נישט הנאה האבן פון זיין חבר פאר א יאר, וואס מיינט א יאר? מונה שניים עשר חודש מיום ליום, ער ציילט פונקט צוועלף חדשים א טאג נאך א טאג, ס'הייסט נאך צוועלף חדשים קען ער צוריק אנהייבן הנאה האבן פון דעם חבר, ואם אמר לשנה זו, ער האט נישט געזאגט לשנה, ער האט געזאגט לשנה זו, די יאר גייט ער נישט הנאה האבן פון די חבר, דעמאלס, אפילו לא עמד אלא בעשרים ותשעה באלול, כיוון שהגיע יום אחד בתשרי, עלתה לו שנה, אפילו געשטאנען ערב ראש השנה, און ער האט געזאגט, די יאר גיי איך נישט הנאה האבן פון דעם חבר, שוין, מארגן איז ראש השנה, די יאר איז אריבער, אז די יאר איז אריבער קען ער צוריק הנאה האבן. זאגט די גמרא, אפילו למאן דאמר יום אחד בשנה, אינו חשוב שנה, אפילו לויט רב אלעזר, וואס מ'האט געזען רב אלעזר האלט, אז דרייסיג טאג הייסט א יאר, ווייניגער פון דעם קען נישט הייסן א יאר, דא העט ער מודה זיין אז ערב ראש השנה ווען איינער זאגט לשנה זו מיינט ער טאקע נאר ביז מארגן ביז ראש השנה, און ראש השנה קען ער צוריק הנאה האבן פארוואס? ווייל לצעוריה נפשיה קביל עליה והא אצטער ליה, ווי נישט ווי וואס איז געווען די נקודה פון די נדר, פארוואס האט ער געמאכט אזא סארט נדר נישט הנאה צו האבן פונעם חבר, ווייל ער האט זיך געוואלט מצער זיין, איז דא אויך איין טאג הייסט זיך מצער געווען, און ממילא איז יעדער מודה אז די נדר איז אויס נדר די נעקסטע טאג איז אויס נדר ראש השנה. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ואיימא ניסן, ווער זאגט דיך אז באחד בתשרי איז ראש השנה לנדרים, אפשר באחד בניסן איז ראש השנה לנדרים? זאגט די גמרא ניין, בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ס'קומט צו נדרים קוקט מען אויף די לשון פון א מענטש נישט אויף א לשון פון א פסוק, איז טאקע אין פסוק נארמאל שנה הייבט זיך אן ניסן, ס'איז דא אסאך פלעצער שנה הייבט זיך אן ניסן, אבער ביי מענטשן אין שפראך ווען הייבט זיך אן א יאר? ראש השנה, און ממילא טאקע ביי נדרים גייט מען אויך מיט ראש השנה מיט אחד בתשרי, און אז איינער מאכט א נדר לשנה זו ענדיגט זיך עס טאקע ראש השנה.